וואס מען ליינט די ענין פון אברהם אבינו ביז פרשת לך לך ביז די פרשה פון אברהם אבינו וועט דער עולם נבוך די וועלט נאך אזוי ס'איז א דור המבול דור הפלגה העולם נבוך מפרשת די פון פרשת לך לך מתעורר חסד לאברהם חסד אברהם ונעשים ישועות בעולם ווערט נתעורר חסד אברהם ממילא נעשים ישועות בעולם. די זעלביגע זאך שרייבט די חידושי הרי"ם אז די רבי פון לובלין פלעגט זאגן די חוזה מלובלין פלעגט זאגן אז ס'איז געקומען פרשת לך לך איז געווען ביי אים א הבדל פונקט ווי א הבדל בין אור לחושך פארוואס ווייל אברהם אבינו באלייכט די וועלט ווייל ס'איז דאך דא ביי יעדן זאך ווען מען לערנט זאל זיין בעל השמועה עומד כנגדו, זאגט די בעל השמועה פון די פרשיה זאגט די חידושי הרי"ם איז אברהם אבינו בעל השמועה עומד כנגדו, זכותא דאברהם וכו'. נו, בעל השמועה עומד כנגדו איז דאך געווען די וואך ואברכך ואברכה מברכיך, היות מען זאגט נאך עפעס א ווארט אז ברכה, ברכה, זיי פיל אן די אותיות, בית. רייש, פיל אים אן, פיל אן די יעדע אות פון ברכה, בית, בית איז תוף, רייש, רייש איז שין, כף, היי, די לעצטע אות פון בית, במילוי, ווען די בית איז פיל, וואס איז די לעצטע אות? תוף. רייש, וואס איז די לעצטע אות? שין. חוף, פון ברכה, די כף פון ברכה, וואס איז די לעצטע אות? פיי. היי, וויאזוי וויאזוי שרייבט מען היי? היי אלף, די לעצטע אות איז היי אלף. די לעצטע אות איז אלף. דאס איז תשפ"א. די סופי תיי ווען דו פילסט אן די אותיות ברכה, בית, ריש, כף, היי, היי היי א, א היי שרייבט מען דאך היי אלף. און ביי בית איז די לעצטע אות ת', ביי ריש די לעצטע אות שין. סופי תיבות ביי כף איז די לעצטע אות פיי, און ביי ה' די לעצטע אות א, א', איז תשפ"א, לאמיר האפן מ'זאל עס זען בראשי תיבות און בסופי תיבות און במילוי תיבות, ואברכך, דאס זאגט די הייליגע תורה די וואך, ואברכה מברכיך, איר ווייסט אז די גמרא אין חולין מ"ט זעט מען קלאר ווער עס לערנט די גמרא, אז וואס די רבונו של עולם האט צוגעזאגט פאר אברהם אבינו די וואך ואברך ומברכך, דאס איז נישט נאר דער וואס בענטשט אברהם אבינו, דאס איז לדורות עולם, ווער ס'בענטשט א איד ווערט געבענטשט, אזוי זאגט די הייליגע גמרא דארטן ברכה לכהנים מנא ליה, די כהנים בענטשן די אידן, זאגט די גמרא ברכה לכהנים מנא ליה, וויאזוי ווערן די כהנים געבענטשט? אמר רב נחמן בר יצחק ואברכה מברכיך, ווייל זיי בענטשן אידן ווערן זיי געבענטשט, זאגט תוספות דא איז טאקע אז די ברכה ואברכה מברכיך איז לדורות עולם, נישט נאר געזאגט געווארן אויף אברהם אבינו, עס איז לדורות עולם. און תוס' ברענגט דארטן א מורא'דיגע ירושלמי, אז אפילו א גוי, ואברכה מברכיך, אפילו א גוי ווען ער בענטשט א איד ווערט ער געבענטשט. תוס' ברענגט דארטן אין חולין מ"ט, ברענגט תוס' א ירושלמי, תוס' זאגט דא פולן לשון פון תוס', ואפילו עובדי כוכבים המברכין את ישראל מתברכין, אפילו א גוי ווען ער בענטשט א איד ווערט ער געבענטשט, כדאיתא בירושלמי דברכות,

לערנען אברהם אבינו, די בת עין זאגט אז שטייט די וואך פאר שני נאך ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן, זאגט דאס אשתו, ווי האט אברהם אבינו געהאט אזא כח אפלאזן אלעמען, ער לאזט אפ אלץ, מארצך וממולדתך ומבית אביך, וואו? איך ווייס נישט, אל הארץ אשר אראך, ווי? ווי האט ער געהאט אזא כח? ווי דער בת עין ווייסט פארוואס, ואברם בן חמש ושבעים שנה, זאגט ער בטחון איז גימטריא פֿינף און זיבעציק, א מענטש לעבט מיט בטחון און שטענדיג גייט עס אים שטענדיג גוט, די תורה איז מקדים צו וויסן דאס איז אברהם אבינו, בטחון איז גימטריא פֿינף און זיבעציק זאגט ער, און ממילא א מענטש האט דעם בטחון קען ער שטענדיג גיין לך לך, ער דארף נישט וויסן וואו, שטענדיג. זאגט ער, דו זאגסט למה.

זאגט ער, נעם בטחון וואס איז פֿינף און זיבעציק, בטחון איז דאך אויך גימטריא פֿינף און זיבעציק, צו פארענטפערן דעם למה און פארענטפערן דעם מה יהיה. ואברם בן חמש ושבעים שנה, זאגט די בת עין, אז דו זאלסט נעמען דעם בטחון, ממילא איז אזוי איז ער געגאנגען אין בטחון אין יעדן מצב. דער בעל הטורים זאגט די וואך, אז שטייט אל הארץ לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ, אשר אראך, זאגט די בעל הטורים, וואס אראך? זאגט די בעל הטורים, אראך בגימטריא בעננים, ביידע זענען גימטריא צוויי הונדערט צוויי און צוואַנציק, אראך איז צוויי הונדערט צוויי און צוואַנציק, און בעננים איז צוויי הונדערט צוויי און צוואַנציק. די פשוט'ע פשט, מסתמא מיינט די בעל הטורים איז לכאורה די פשוט'ע פשט, אז ווי אזוי וועסטו וויסן וואו צו גיין? בעננים מיט די וואלקענעס וועסטו זען וואו צו גיין, דורך די וואלקענעס וועסטו קענען וויסן וואו צו גיין, יא. אבער דאס שטייט דאך עס דרייט זיך ארום א ווארט בעננים, ווען ס'איז גוטע וואלקענעס, א חושך ענן, דארטן אראך, דארטן וויל איך דיר זעהן, דארטן זעהסט זיך מיטן אייבערשטן, בעננים, ווען ס'איז אזוי לך לך און לאזט אפ אלץ דארטן, ווען ס'איז בעננים, דארטן זאגט דער אייבערשטער, דארטן אראך, דארטן וויל איך דיר זעהן, דארטן דיר זעהן. און מען זעהט די וואך א מורא'דיגע זאך, די ברסלב ברענגט עפעס א מורא'דיגע לימוד, א מורא'דיגע מדרש אין דעם ענין. ווייסט דאך יעדער איינער אויף דעם עולם הזה דרייט זיך ארום מיט זיינע פראבלעמען, מיט זיינע פעקלעך, און ער פרעגט מה נשתנה. קול יעקב נוהם מתהומותיך, יעדער איינער, איינער פרעגט פארוואס ער איז נאכנישט קיין חתן, און איינער ווארט אויף זרע של קיימא, איינער ווארט אויף פרנסה. ווען ס'זאל, ווען ער זאל האבן אן הבטחה פון אליהו הנביא אז ער גייט א חתן ווערן, אינטערעסירט מיר נישט וואס דאן נאך א יאר, אבער ער גייט א חתן ווערן איז ער רואיג. ווען ער זאל האבן א הבטחה פון אליהו הנביא אז ער גייט האבן א קינד, איז ער רואיג. ווען ער זאל האבן א הבטחה פון אליהו הנביא אז ער גייט אפצאלן די חובות, איז ער רואיג. ווען ער זאל האבן א הבטחה פון אליהו הנביא אז ער גייט האבן א רפואה שלימה, וואלט ער זיך בארואיגט, וואלט ער געווען פרייליך. וואלט ער געווען פרייליך. רבותי, הערט א מורא'דיגע מדרש די וואך. אז אמונה איז אסאך גרעסער פון א הבטחה פון וועמען? נישט אליהו הנביא, פון אייבערשטן אליין. א פחד פון א מדרש. דער דברי ישראל איז דאס מסביר, דער מדרש אליין שרייט דא געוואלד.

די גאנצע נאכט היתה שרה שטוחה על פניה האט זי געשריגן רבונו של עולם אברהם יצא בהבטחה ואני יצאתי באמונה אברהם אבינו האסטו געגעבן א הבטחה ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה אים האסטו געגעבן א הבטחה ואברכך ואגדלה שמך ואני מיר האסטו נישט געגעבן קיין הבטחה איך בין ארויס מיט אמונה ואברהם מבחוץ אברהם איז אינדרויסן פון פעקל ואני בתוך הסירה איך בין דא איינגעזעצט ביי פרעה אין צימער אמר לה הקדוש ברוך הוא זאגט דער מדרש, האט דער רבונו של עולם געענטפערט צו שרה אמנו, כל מה שאני עושה בשבילך אני עושה, אלעס וואס איך מאך מאך איך נאר וועגן דיר, והכל אומרים על דבר שרי אשת אברם, אזוי שטייט דארט, הערט א מורא'דיגע ווארט, דער מדרש שרייבט דאך אליין, זאגט דער דברי ישראל איך פארשטיי נישט, וואס האט שרה אמנו געשריגן, זי האט געזאגט, אברהם יצא בהבטחה, ואני יצאתי באמונה, ואברהם מבחוץ ואני בתוך הסירה, זאגט ער וואס איז די וואונדער, אזוי טאקע, אברהם האט געהאט הבטחה, דערפאר איז ער אינדרויסן פון פעקל, דו האסט נישט געהאט קיין הבטחה, וועגן דעם ביסטו אין פעקל, וואס איז די קשיא, וואס איז איר טענה געווען? אברהם יצא בהבטחה, דערפאר איז ער אינדרויסן פון פעקל, דו ביסט ארויסגעגאנגען אן הבטחה, דערפאר ביסטו אין פעקל. זאגט דער דברי ישראל א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט שרה אמנו האט געשריגן צום רבונו של עולם איך ווייס דאך אבער דעם אמת אז די כח פון גלייבן אין דיר איז אסאך מער פון הבטחה, ווי קען געשען אזא זאך אברהם יצא בהבטחה און ער איז אינדרויסן ואני איך בין ארויסגעגאנגען באמונה ואני בתוך הסירה, וויאזוי קען דא זיין אזא זאך? אמר לה האט דער רבונו של עולם געזאגט זאלסט וויסן דו ביסט גערעכט, בזקני ואענה זאגט ער, וכל מה שאני עושה בשבילך אני עושה, נאר וועגן די אמונה, נאר וועגן דעם גייט דא זיין די ניסים, דאס טייטש וועגן די אמונה וואס דאס איז טאקע גרעסער פון די הבטחה וואס איך האב צוגעזאגט פאר אברהם אבינו, און והכל אומרים על דבר שרי אשת אברם, על דבר האמונה זאגט ער ודי להם הוי וניז הם עשיים, וואס זאגט אנדערש האט נישט קיין פשט דער מדרש, וואס שרייט זי, זי האט געשריגן אברהם יצא בהבטחה ואני יצאתי באמונה. ואברהם מבחוץ ואני בתוך הסירה. וואס איז די טענה? אברהם האט געהאט הבטחה איז ער דרויסן. און דו האסט נישט קיין הבטחה ביסטו אינעווענדיג. איך מיין וואס איז דא די טענה? זאגט אז זי האט געוואוסט דעם אמת. זי האט געשריגן רבונו של עולם יעצט ווייז מיר דאך דעם אמת. דער אמת איז דאך אמונה איז אסאך גרעסער ווי הבטחה וואס דער אייבישטער אליין זאגט צו. און ווי קען זיין אברהם איז אינדרויסן איך בין אינעווענדיג. האט דער רבונו של עולם געזאגט יא דו ביסט גערעכט. כל מה שאני עושה בשבילך אני עושה וועגן די אמונה. והכל אומרים על דבר שרי אשת אברם. בזכות די אמונה. רבותי, בינו והתבוננו, וויפיל וואלט א מענטש געווען פרייליך ווען עס קומט קומט אליהו הנביא און זאגט אים צו, ער גייט האבן א רפואה שלימה, ער גייט האבן די ריכטיגע זיווג, ער גייט זיך, זיינע קינדער גייען צוריקקומען אל חיק אבותם, יעדער איינער מיט זיינע פראבלעמען, ווען ער האט הבטחה פון אליהו הנביא, ער וואלט געווען האט זיך בארואיגט. הבטחה פונעם אייבערשטן, נישט נאר אברהם אבינו. הבטחה פונעם אייבערשטן, זאגט דער מדרש אמונה איז גרעסער. אמונה איז גרעסער. אז דו וועסט דיר מחזק זיין, א רעקו בעננים. א רעקל, זיך מחזק זיין נאר מיט אמונה און בטחון, ווי דער רמבן זאגט אין אמונה, אין ספר אמונה ובטחון זאגט דער רמבן א מורא'דיגע זאך, אז אברהם אבינו איז געווארן אברהם אבינו, זרע אברהם אוהבי, איז געווארן אברהם אוהבי פארוואס? ווייל ער האט מקיים געווען כל התורה כולה? זאגט דער רמבן ניין, ס'איז געווען נאך וואס האבן מקיים געווען כל התורה כולה, נישט וועגן דעם איז ער געווארן אברהם אוהבי, זאגט דער רמבן אברהם אבינו איז געווארן אברהם אבינו, אברהם אוהבי, נאר ווייל עשרה נסיונות נתנסה ועמד בכולם. עמד שטארק. עמד! עמד געשטאנען שטארק אין יעדן נסיון וואס גייט אריבער פון די מענטשן, און ער ווייסט אז ס'איז פון בורא עולם. און שטייט דאך ידוע אז די עיקר נסיונות איז געווען אויף אמונה, אז דער רבונו של עולם זאגט צו ואברכך בממון און ער גייט דארטן ויהי רעב בארץ און פרעגט נישט קיין קשיות. שפעטער איז געווארן ואברם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב, שפעטער בחזרתו פרע הקפותיו, שוין באצאלט אלע קשיות, שוין פארענטפערט אלע קשיות. אבער פרעגט נישט קיין קשיות. אזוי דאס איז די בנין אב, דאס איז די מלמד על כל מערכת החיים פון א מענטשן. הערט א לשון רשי, דער רשי ווער ס'האט געלערנט ווער ס'לערנט חק, יא, איז דאס געווען אין היינטיגן חק, דינסטאג פרשת לך לך איז געווען אין חק דארטן משלי פרק ג' פסוק י"ב, איך האב געפונען דעם פסוק מיט א מורא'דיגע לשון רשי.

ויפייסו לאחר שמכהו בשבט, אויב מ'דארף אים שלאגן וועט ער אים שפעטער מפייס זיין, מער פון פריער וועט ער אים מפייס זיין, כן יערב לך הטובה אחר המכה, אז דו גייסט אריבער א שווערע זאך זאלסטו וויסן שפעטער ווארט דיר אפ א גרויסע טובה ווארט דיר אפ שפעטער, פונקט ווי א טאטע א קינד איז מפייס דעם קינד לאחר שמכהו בשבט, כן יערב לך הטובה אחר המכה, אזוי איז דיר אויך דאן זיס נאך וואס דו גייסט אריבער א שווערע צייט, וועסטו וויסן שפעטער ווארט דיר אפ א טובה, זאגט רשי, וכאב את בן ירצה, כן יערב לך הטוב אחר המכה, עס קומט דיר א טובה, ער זאל וויסן א מענטש גייט אריבער א שווערע תקופה, ער זאל וויסן שפעטער ווארט אים א מתנה, ווי ר' שלום קעזווילער פלעגט עס אנרופן, אז ווען א מענטש גייט אריבער א שווערע תקופה, דאס איז א רעשטע פאר א מתנה. יא, האט געזאגט אז ווען א שנארער קלאפט אין טיר און די באלעבאס פרעגט אים צו ער האט רעשטע פופציג דאלער פארשטייט ער גייט באקומען א פופציגער, ער גייט באקומען א הונדערטער, ער בעט אים א רעשט א פופציגער פארשטייט ער גייט באקומען א הונדערטער, האט ער געזאגט, וואס איז דאס דער לשון רשי דא כן יערב לך הטובה אחר המכה, ער גייט אריבער א שווערע תקופה זאל וויסן באלד גייט ער קריגן א הונדערטער. רבינו יונה אויף דעם פסוק, וכאב את בן ירצה זאגט די זעלבע זאך אביסל א שטערקערע לשון, ער האט לשונות רבותינו הראשונים כמלאכים. רשי רבינו יונה רבינו יונה זאגט וואס טייטש וכאב את בן ירצה זאגט ער אחר שיוכיח האדם נאך וואס די אייבישטער איז מוכיח א מענטשן נאך וואס די אייבישטער איז מוכיח א מענטשן ער כאפט חלילה אחר שיוכיח האדם יוסיף לרצותו דער רבוש"ע מרצה כאב שיוסיף לרחם על הבן אחר התוכחה ולכפול חמלותו עליו א טאטע נאך וואס ער שלאגט א קינד, נאך וואס ער מוכיח א קינד איז ער דאפלט ער די חמלה אויפן קינד, אזוי זאלסטו וויסן אז נאך וואס דו גייסט אריבער א שווערע צייט, זאגט ער, אחר שיוכיח האדם, יוסיף לרצותו, כאב שיוסיף לרחם הבן אחר התוכחה, ולכפול חמלתו עליו. דארפסט וויסן אז מען גייט אריבער א שווערע צייט, וויסט שפעטער, שפעטער ווארט, דער רבונו של עולם צאלט אויס שפעטער טובות בכפל כפליים. מען דערציילט נאך עפעס א פארווייטיגטע איד, אמאל אריין צו ר' משה קליערס, טבריה'ר רב, ער האט אויסגעגאסן נעבעך זיין פעקל, ער איז געווען זייער פארווייטיגט נעבעך פון פעקל, פעקלעך פעקלעך, האט ר' משה קליער צו אים געזאגט, אבער, אבער איך פארשטיי נישט, פארוואס דערציילסטו מיר נאר א האלבע מעשה? די וועלט זאגט דאך אז פאר א נאר ווייזט מען א האלבע ארבעט, פארוואס דערציילסטו נאר א האלבע מעשה? ער האט נישט פארשטאנען וואס ער רעדט צו אים, פרעגט ער אים וואס א חצי שיעור רעדט מען דא, איך האב דאך דערציילט די גאנצע מעשה, זאגט ער יא, דארפסט אביסל סבלנות וועסטו זען די צווייטע האלבע פונעם מעשה, וועסטו זען אודך השם כי אנפת בי, וועסט נאך וויסן צו דאנקען, וועסט נאך זען די מתנות, דערציילסט נאר די ערשטע האלבע פונעם מעשה, דאס זאגט רש"י כן יערב לך הטובה אחר המכה, אז נאכדעם וועט זיין א גרויסע טובה, און אזוי טייטשט טאקע די הייליגע חתם סופר, אז דאס איז טייטש וואס רש"י זאגט די וואך, ווען אברהם אבינו איז צוריק געקומען פון מצרים פון פרעה, שטייט דאך ואברם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב, שטייט דארט אין פסוק ווייטער וילך למסעיו, זאגט רשי הקדוש בחזרתו פרע הקפותיו, וואס טייטש פרע הקפותיו, זאגט דער הייליגער חתם סופר אז ווען ער איז געגאנגען אהינצווועגס האבן אלע אים געפרעגט זאג נאר וואו גייסטו? וואו גייסטו? דער אייבערשטער האט געהייסן. וואס דער אייבערשטער האט געהייסן? רבונו של עולם האט דיר צוגעזאגט ואברכך בממון, יא? און גיב א קוק דו ביסט געגאנגען דארטן איז געווארן א רעב, וואו גייסטו ווייטער? מ'האט אים אנגעהויבן צו פרעגן קשיות, די ליצני הדור האבן געפרעגט קשיות, און מען האט נישט געענטפערט. זאגט דער חתם סופר בחזרתו ער איז צוריק כבד מאוד במקנה בכסף בזהב פרע הקפותיו האט ער שוין באצאלט אלע קשיות. דער בית ישראל פלעגט זאגן די זעלבע זאך אויף א אנדערע שפראך, ער האט געזאגט אז פרע איז מלשון פרע ראש האישה, מגלה געווען. הקפותיו דאס איז די הסתרים, ס'איז געווען ביז יעצט הסתרים, ווען ער איז צוריק געקומען איז נתגלה, האט ער מגלה געווען אלע הסתרים, איז צוריק געקומען כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב, אזוי איז ביי אלע קשיות ביי אלע שוועריקייטן וואס א איד גייט וואס ס'גייט אויף א אידן אריבער, די יסוד איז, דער לעכטיגער אמונה פון א אידן, דאס איז געווען פון אברהם אבינו און צו רביה אומה הישראלית, וואס עס שטייט די וואכעדיגע סדרה והאמין בה' ויחשבה לו צדקה, ווער ס'געדענקט די וואך שטייט והאמין שטייט אן א יו"ד, פרעגן אלע די קשיא פארוואס אן א יו"ד? והאמין שטייט אן א יו"ד נאכן מ'? איז די בני יששכר שרייבט אין אגרא דכלה און די זעלבע ווערטער זאגט די הייליגער רבי אייזיקל קאמארנער אין היכל הברכה, א פארוואס שטייט אן א יו"ד והאמין? ווייל יו"ד אין זוהר הקדוש ווייסט מען יו"ד איז חכמה, אמונה זאגט ער אן א חכמה, אמונה אן קיין חכמה איז קאפ אין וואנט, דארפסט נישט פארשטיין, דארפסט נישט, אמונה איז אן א חכמה. אמונה באמונה, אמונה פשוטה אן קיין חכמות קאפ אין וואנט, אן קיין חכמות מיט דעם הייבט אן דא די תורה הקדושה, מען זאל וויסן דאס איז דער דער הויפט זאך דער לעבן פון א אידן, דער רבינו יונה זאגט דארט אין משלי פרק ג' פסוק ז', הערט א לשון פונעם רבינו יונה, הנה רוב הספר הזה, זאגט ער אויף ספר משלי, רוב הספר הזה ידבר על תיקון מידות הנפש. די גאנצע ספר משלי רעדט אויף מידות הנפש, ווי א איד דארף זיך אויפצופירן. ובטרם ידבר עליהן פאר ער רעדט אויף תיקון מידות הנפש, הקדים לדבר בפרשה הזאת אין דעם פרק ג, אין דעם פרק ג, על תיקון דברי השכל, די ערשטע זאך פאר אלע מידות הנפש דברי השכל, וואס? שיאמין בה' יתברך ויבטח בו! ולא ישען על בינתו ושלא יהיה חכם בעיניו, איר הערט א לשון פון רבינו יונה? וואס איז די ערשטע זאך פאר ער הייבט אן תיקון מידות הנפש זאגט רבינו יונה, שיאמין בהשם יתברך ויבטח בו, ולא ישען על בינתו, פארלאז זיך נישט אויף דיינע זאכן, האסט מסדר געווען דאס, ושלא יהיה חכם בעיניו, זיי נישט קיין אויבער חכם, אן קיין חכמות, אמונה. אן קיין חכמה שלא יהיה חכם בעיניו. זאגט ווייטער רבינו יונה, וכן כל הפרשה הזאת, ער רעדט אויף פרק אויף פרק ג' אין משלי, וכן כל הפרשה הזאת על האמונה ועל הבטחון, ועל כן הקדים להזהיר עליה בפרשה הזאת, ווייל כי שלימות האמונה ראוי להקדים לכל.

די מחלוקת ראשונים, אבער אין תורה שטייט עס נישט, אין תורה שטייט עס מיט א רמז, אין תורה שטייט נישט דער נסיון, לך לך שטייט מיט אלץ, פארוואס שטייט נישט אור כשדים, פארוואס שטייט עס נישט? פארוואס שטייט נישט געשריבן די אור כשדים, ניסיון מיט אור כשדים, פארוואס שטייט נישט? איינס, ווייטער פרעגט די די די דברי שמואל, אזא פלא פון א זאך, אונז ווייסן מיר עקידת יצחק אז והאלוקים נסה את אברהם, שטייט נישט נסה את יצחק, ס'איז נישט קיין נסיון פאר יצחק? פאר יצחק אבינו איז נישט געווען נאר אברהם אבינו, פארוואס ביי משה רבינו איז געווען אזוי ביי יצחק אבינו? צוויי קשיות, איין קשיא פארוואס אור כשדים ווערט נישט דערמאנט אין תורה, די צווייטע קשיא פארוואס ביי עקידת יצחק דערמאנט נישט אביסל יצחק אבינו פארוואס נאר אברהם אבינו? זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט די אבות הקדושים, ס'איז נישט פאר אונזערע השגות, אבות אברהם יצחק יעקב,

נו און פארוואס פארוואס שטייט ביי אברהם אבינו יא די נסיון פון עקידה? איז אברהם אבינו געווען דא אן אנדערע זאך, איז געווען א נסיון נישט פרעגן קיין קשיות, ווייל דער אייבערשטער האט אים אליין געזאגט כי ביצחק יקרא לך זרע, און דא זאגט אים דער אייבערשטער אלקים נסה את אברהם, ער זאגט אים קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, נישט פרעגן קיין קשיות, האבן אמונה אן קיין קשיות, דאס איז געווען דער נסיון.

קומט אויס אז די קשיא דאס איז געווען די תירוץ פארוואס מען גייט אן עקידה כדי עס זאל קענען זיין כי ביצחק יקרא לך זרע די גאנצע עקידה דורך די עקידה האט ער געקריגן דעמאלטס אן אנדערע נשמה מסטרא דדוכרא וואס דעמאלטס האט ער געקענט האבן קינדער איז די טייטש איז אז וואס אז די קשיא דיינע דאס איז די תירוץ דאס איז וואס די תורה לערנט אונז אויס אז מיר פרעגן נישט קיין קשיות אין די קשיא ליגט די תירוץ דאס אויסצולערנען זיך אין יעדן מצב פאר אונז אויף פשוט אויף קליין געלט אויף יעדע זאך צו וויסן נאר מיטן בורא עולם אליינט די לשון הרמבם אויך ווען מ'איז שוין שוין שמועסט דער רבינו יונה דער רמבם זאגט אין פירוש המשניות אין סוף מסכת ברכות דער רמבם איז דא חמש ר די אלע איז פון רמבם ער שרייבט דארט אין לשון סוף סוף מסכת ברכות אין פירוש המשניות כי יקר בעיני ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה, יותר מכל אשר על למדי. ס'איז ביי מיר חשוב צו אויסלערנען עפעס א עיקר אין אמונה, ס'איז חשובער פונעם גאנצן רמבם זאגט ער יותר מכל אשר על למדי, זיין אמונה, דעם הייבט אן די תורה לך לך, אמונה. און אמונה דאס איז די טייטש, א איד פרעגט נישט, ווי האט ער געזאגט די פני מנחם,

מען נעמט עס פון אים, מען פארכאפט אים אויף צעטלען, כ'האב אזוי רחמנות געהאט אויף אים, פארוואס נעמט מען אים צו די געלט? שפעטער זעה איך קומט אריין א צווייטער, און דער צווייטער זעה איך גיבט אים, דער פקיד גיבט אים ארויס א גרויסע בוכטע מיט געלט, ער גיבט אים א ים מיט געלט, אה, דער צווייטער, אויפן צווייטן האב איך געשיינט, מיטן צווייטן בין איך געווען בשמחה, ער קריגט געלט, דעם ערשטן האב איך אזוי רחמנות געהאט פארוואס נעמט מען אים צו געלט, אויפן צווייטן. האב איך הנאה געהאט מען געט אים. איך בין אונטערגעוואקסן אביסל האב איך פארשטאנען וואס דא טוט זיך, וואס טוט זיך דא? די ערשטע וואס האט אריינגעברענגט די געלט ער איז א גרויסע גביר וואס ברענגט אריין די געלט, ס'גייט דארטן טאנצן אויף פראצענטן ס'גייט ווערן צען מאל אזויפיל. ס'האט אויסגעזען מ'נעמט עס צו פון דעם מ'נעמט נישט צו פארקערט ער איז דארט משקיע ס'גייט ווערן צען מאל אזויפיל ס'גייט דארטן טאנצן. דער צווייטער וואס מען האט אים געגעבן געלט האט מען געגעבן א הלוואה וואס דא דארטן גייט טאנצן דער ריבית ביי דער עסקה גייט טאנצן דארט אויף פראצענטן, ס'גייט זיך דאפלען דארטן דאס האב איך דעמאלס זיך אויסגעלערנט אז נישט שטענדיג ווען מען געבט דיר געבט מען דיר טאקע, און נישט שטענדיג ווען מען נעמט פון דיר נעמט מען פון דיר טאקע, אסאך מאל ס'זעט דיר אויס מען נעמט פון דיר דו ווייסט גארנישט וואס דו פארדינסט, דו ווייסט גארנישט וואס דו פארדינסט, מענטש ווארט אויף א שידוך ער ווארט אויף קינדער ער ווייסט גארנישט וואס ער פארדינט ער ווייסט גארנישט וואס דא טוט זיך.

די מינע סייסאן מיט די הרב שלמה קלוגער זאגט דעם ווארט אויף דאס מ'האט יעצט געזאגט ביי מוסף בחזרת הש"ץ יום הקדוש האט מען דאך געזאגט פון די עשרה הרוגי מלכות איז האט מען געזאגט דארט ווען דער בן בליעל האט האט הפשיט עור פון רבי ישמעאל כהן גדול האט מפשיט געווען די עור פון פון רבי ישמעאל כהן גדול שטיי האט מען געזאגט דארט אזוי שרפי מעלה צעקו במרה זו תורה וזו שכרה יצתה בת קול משמים, אם אשמע קול אחר, אהפך את העולם למים, ותוהו ובוהו. נאך איין קול איך הער, די מלאכים האבן געשריגן זו תורה וזו שכרה, וואס איז געווען די תשובה? נאך איין קול דריי איך איבער די וועלט לתוהו ובוהו. פרעגט ר' שלמה קלוגער, האסט נישט געענטפערט די שאלה. האסט געווארענט זאלסט נישט פרעגן נאכאמאל, אבער מ'האט געפרעגט זו תורה וזו שכרה האט מען געפרעגט איז וואס איז געווען די תשובה? האסט געענטפערט די שאלה? זאגט רבי שלמה קלוגער א מורא'דיגע ווארט מיט א א משל, ער זאגט אז געווען עפעס א גרויסע פריץ וואס האט געהאט א נאכט וואס האט זיך געדארפט זעצן מיט זיינע חברים די פריצים מיט אלע פריצים מיט א בקיצור ער האט געדארפט האבן גאר א שיינע בעקיטשע אויף דעם א שיינע א שיינע אנצוג, איז ער געגאנגען געקויפט בד, שטאף, משופרא דשופרא פון די טייערסטע, ער האט עס געגעבן פאר'ן שניידער, שפעטער האט אים געגעבן חוטי זהב וכסף, חוטי זהב וכסף, און האט אים געזאגט ניי מיר דא א בגד, און מיט די אלע חוטי זהב מיט די גאלד און זילבער, שפין דא אריין, און ס'איז געווען א מורא'דיגע בגד, אזוינס און אזעלעכס, אבער נישט סתם, דער פריץ האט זיך געזעצט מיט דעם ביי די סעודה און האט זיך מתפאר געווען, אבער ווי שטענדיג אז א איד האט אזא נשיאת חן ביים פריץ, האט מען גלייך מעליל געווען, וואס האט מען מעליל געווען? אז דער איד האט גע'גנב'עט, מען האט אים געזאגט, מען האט געזאגט פאר'ן פריץ, ער האט גע'גנב'עט, גיב א קוק וואו די בד, האסט געגעבן אזויפיל בד וואו די בד, אזא קליינער בגד. און וואו די חוטי זהב, האסט געגעבן אזוי פיל חוטי זהב, גיב א קוק וואו, וואו די חוטי זהב, ער האט זיכער געגנבעט אסאך פון די חוטי זהב און אסאך פון די בד. ברית כרותה ללשון הרע שתתקבל, און ווער רעדט ווען א גוי בארעדט א איד. בקיצור דער פריץ האט גערופן דעם שניידער און האט אים געזאגט איך דארף צוריק די בד וואס דו האסט געגנבעט מיט די חוטי זהב וואס דו האסט געגנבעט. האט אים געזאגט אדוני הפריץ כ'האב גארנישט געגנבעט. זאגט ער, איך זעה דאך ס'איז א קליינע בגד, זאגט ער גיב א קוק וואסערע בד איך האב געגעבן, האט ער אים געזאגט, אדוני הפריץ, דו ווייסט נישט אז א בד ביי א בגד ס'ווערט כפילים, כפילים, מ'איז מקפל פון אלע זייטן, זאג איך, ממילא איז, וואו די חוטי זהב, זאגט ער, ס'איז דא פול מיט חוטי זהב, צופיל. בקיצור, און דער פריץ האט געזאגט, עס איז יא א גניבה, עס איז געווארן לעבעדיג, האט דער שניידער געזאגט, אדוני הפריץ, נעם ארויס דעם בגד, און האט אים צענומען דעם גאנצן בד, צענומען די גאנצע חוטי זהב, האט דער פריץ געשריגן, וואס טוסטו דא? איז דאך נישט קיין אנדערע ברירה, דו גלייבסט נישט מוז איך עס צונעמען, האט עס צונומען, ס'איז געווארן צוריק בד, ס'איז געווארן צוריק חוטי זהב האט ער זעלבס גארנישט געגנב'ט. זאגט דער רבונו של עולם, זאג פאר די מלאכים וואס האבן געפרעגט זו תורה וזו שכרה, איר דרייט, מען דרייט זיך דא, א מענטש דרייט זיך דא אַכציק יאר און ער וויל אלץ פארשטיין, הונדערט צוואַנציק יאר דו ווילסט אלץ פארשטיין, אז דו ווילסט אלץ פארשטיין דארף איך צונעמען דעם גאנצן בגד פון תוהו ובוהו, פון אנהייב, און אזוי וועסטו פארשטיין פארוואס איז רבי, וואס איז געווען רבי עקיבא, און וואס איז דא געווען, וואס איז געווען רבי ישמעאל כהן גדול, וואס איז דא געווען, גיי פארשטיי וואס דו טוסט דא. דער אייבערשטער זאל העלפן אז ס'זאל זיין נאר זיס, אבער דער אבי האומה ישראל איז נישט מיט די די אמונה, און אזוי איז מען מסביר דאס איז דער טייטש פון די גמרא זאגט אין ברכות י"ג, די וואך שטייט ולא יקרא עוד שמך אברם, נאר והיה שמך אברהם, זאגט די גמרא אין ברכות י"ג תני בר קפרא, כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה. אַ סך וואָס זענען מסביר ס'איז דאָ אַ סך וואָס זאָגן די זעלבע וואָרט, אַז אַבֿרהם, פֿאַר וואָס פּונקט דאָס? איינער וואָס רופֿט אַבֿרהם, אַבֿרם, עובר בעשה, וואָס איז געשען? פֿאַר וואָס נאָר דאָס? אַבֿרם, ראשי תיבות, רבות מחשבֿות בלב איש. אָבער אַבֿרהם האָט דער רבונו של עולם געזאָגט, זאָלסט וויסן אמונה, מע לייגט צו אַ ה', וואָס איז די ה'? די ה' איז. וואס שטייט אין של"ה הקדוש רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום היא ראשי תיבות אם ירצה השם זאגט דער של"ה הקדוש אם ירצה השם כל הקורא לאברהם אברם דו לעבסט ווייטער מיט דיינע מחשבות וואס איז עובר בעשה דו ביסט נישט געווארן א איד דו מוזט נאר וויסן ועצת השם היא תקום היא ראשי תיבות אם ירצה השם וואס דער של"ה הקדוש זאגט א יעדע פעולה וואס א מענטש מאכט וואס ער וויל מאכן, אפילו לזמן קרוב, ער וויל עס שוין מאכן, שטענדיג צו א פעולה קטן צו א פעולה גדול זאל ער זאגן אם ירצה השם, וסימנך ועצת השם היא תקום היא ראשי תיבות אם ירצה השם ואז תקום, אז דו וועסט פארשטיין א יעדע זאך איז נאר מיטן אם ירצה השם. איר ווייסט די משנה אין תמיד פרק א' משנה ב', דער עולם געדענקט אוודאי די גורלות וואס איז געווען ביי דעם פייס, אויף די עבודות יעדן טאג אין בית המקדש, די גורלות, די פייסות, ס'איז געווען יעדן טאג פיר פייסות אויף די עבודות אין בית המקדש, זאגט דארט אין די משנה אין תמיד, זכה מי שזכה, זכה, ביי תרומת הדשן, ביי די, זכה מי שזכה, זוכה געווען אין די פייס אין דעם גורל מי שזכה, איז דער די יכין אויפן פלאץ דארטן אין פרק א' משנה ב', זאגט דער יכין דארטן, וואס הייסט זכה מי שזכה?

אף על פי שהגורל לא היה דרך מקרה, רק מהשם כל משפטו, ורק מי שראוי וזכה לכך משמים הוא הוא שזכה בגורל בכל עבודה ועבודה. נו, אויב אזוי, אויב אזוי רבותי, איז דאך די פלאץ נאר צום אייבערשטן, איז דאך נאר צום אייבערשטן, איז אן די, איז נאר עצת השם איז געווען נאר צום אייבערשטן, נו, נאר צום אייבערשטן, איז א אייבערשטן איז נאר דורך א צלם, נו. אין זיך אין קעכער. ס'איז ס'איז דאך די יארצייט מארגן, יארצייט פון מאמע רחל מארגן. מען זאגט נאך עפעס א מאמר, אז ביי מאמע רחל שטייט מנעי קולך מבכי. מנעי קולך מבכי. ווער עס ווער עס האט געלערנט אביסל דארט אין די מדרשים, מדרש אין איכה, שטייט אלע אבות הקדושים מיט משה רבינו אלע האבן געוויינט. די שרידים האבן אלע געוויינט דעמאלטס בשעת'ן חורבן, פארוואס נאר פאר רחל אמינו, פאר קיינעם האט נישט געזאגט מנעי קולך מבכי, נאר פאר אברהם, אלע האבן געוויינט דארטן שרייבט מען מיר, נאר פאר רחל אמינו, איז דא א מורא'דיגע ווארט, רחל אמינו שטייט אין חזל, זי האט אפגעווישט די טרערן פון איר שוועסטער, פון לאה, און זי איז געגאנגען, ווען לאה האט געוויינט אז זי וועט דארפן אריינפאלן ביי עשו'ן, אז רחל גייט צו יעקב, זי וועט פאלן ביי עשו, איז זי געגאנגען און זי האט אפגעווישט אירע טרערן פון די שוועסטער, און זי האט איר געגעבן דעמאלס די סימנים, האט דער רבונו של עולם געזאגט, איינער וואס ווישט אפ יענעמס טרערן, ער דארף נישט וויינען, מנעי קולך מבכי, ס'איז דא א הבטחה ושבו בנים לגבולם, ווער ווישט אפ יענעמס טרערן דארף נישט וויינען. אז אלץ שפיגלט זיך לדור דורים. אזא שטייגער איז מסביר דעם אור החיים הקדוש די וואך, דער אור החיים הקדוש זאגט די וואך, והשם אמר אל אברם שטייט די וואך א פסוק, אחרי הפרד לוט מעמו, האט די אייבערשטער געזאגט צו אברהם אבינו, שא נא עיניך וראה, מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה. פרעגט דער אור החיים הקדוש וואס הייסט מן המקום אשר אתה שם, נאר פון וואו זאל איך קוקן? שא נא עיניך וראה צפונה ונגבה וקדמה וימה, שטייט שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, וואס דארף שטיין מן המקום אשר אתה שם, נאר פון וואו זאל איך קוקן אויב נישט מן המקום אשר אתה שם, זאגט דער אור החיים הקדוש, כאן נעשה לו נס עצום, אברהם אבינו איז געווארן א מורא'דיגע נס, א וואס? אז ער איז געשטאנען אין איין זייט, מן המקום אשר אתה שם איז ער געשטאנען אויף איין זייט, און פון דעם זייט האט ער געזען אלע פיר זייטן. מן המקום אשר אתה שם האט ער געזעהן צפונה ונגבה וקדמה וימה. זאגט דער אור החיים הקדוש, כאן נעשה לו נס עצום שיוכל לראות מצפון לדרום וממזרח למערב מבלי שיצטרך לסובב, אן זיך דארפן דרייען. איך האב געזעהן אמאל א הסבר אז וואס איז די פשט אין דעם נס, אז איך זאל זיך נישט דארפן אויסדרייען, וואס איז די פשט פון נישט דארפן אויסדרייען? מידותיו של הקדוש ברוך הוא איז דאך מידה כנגד מידה. אברהם אבינו האט געהאט פיר טירן ביי די הכנסת אורחים, יא? פארוואס האט ער געהאט פיר טירן? וואס האט ער געדארפט פיר טירן? אז ס'קומט א גאסט זאל זיך נישט דארפן אויסדרייען אין אנדערע זייטן, וואס איז די טענה צו דרייען נאך א מעטער, וואס איז געשען? וואס איז געשען? ניין, א גאסט, א טובה, ער זאל נישט דארפן זיך דרייען. זאגט דער אייבערשטער, דו מאכסט יענער זיך נישט דרייען, דארפסטו זיך אויך נישט אויסדרייען. דערפאר מן המקום אשר אתה שם. דו האסט אפגעווישט יענער'ס טרערן, ווישט מען אפ דיינע, דו דארפסט נישט וויינען. מנעי קולך מבכי. מנעי קולך מבכי. דאס איז גערעדט געווארן טאקע ווען ס'איז ווען מ'רעדט מדותו של אברהם אבינו די וואכעדיגע סדרה ווען משה פיינשטיין זאגט שטייט ושמתי את זרעך כעפר הארץ זאגט ער וואס טייטש עפר הארץ? ושמתי את זרעך כעפר הארץ זאגט ער עפר איז די איינציגע זאך וואס פאר זיך האט ער גארנישט ער האט עפעס דער עפר? גארנישט! נאר וואס יא, נאר פאר אנדערע. אלע נבראים האבן יסוד העפר. א מענטש האט יסוד העפר, מאכלים קומט אן קיין עפר איז נישטא קיין מאכלים. אן קיין עפר קענסטו זורע זיין עפעס? גארנישט. א בית קענסטו האבן אן קיין עפר? ניין. איז דער עפר איז פאר זיך גארנישט, נאר פאר יענעם. דאס איז ושמתי את זרעך כעפר הארץ זיין נאר פאר יענעם. אז דער גאנצער אידישער פאלק איז נאר פאר יענעם, כעפר הארץ נאר פאר יענעם. ווען דאס איז נאר פאר יענעם. ווען די קאפ גייט נאר פאר יענעם, אטאמאטיש ווישט אפ יענעמס טרערן מיט א, מען זאגט אזוי בדרך צחות, זאגט מען עפעס אזא ווארט אז, אז די אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם יהיו מזונותי מרים כזית ומסורים בידך, ואל יהיו מתוקין כדבש, ותלויים ביד בשר ודם. די וועלט זאגט אז דבש איז דבש דבורים, מאך שוין א טובה יענעם, דארף זיין אן קיין ביס. ביד בשר ודם, ער מאכט שוין א טובה, ער מוז שוין פילן אז דו האסט אים א טובה געטוהן מיט א טובה געטוהן, א דבש דבורים, פארשטייסט, ואל יהיו מתוקין כדבש בידי בשר ודם, א טובה וואס א מענטש טוט, מוז עס זיין מיט א ביס, נאר פארקערט, פארקערט, די גוטסקייט ווען ס'איז פאר יענעם. אז א שטייגער דער של"ה הקדוש זאגט, דער של"ה הקדוש זאגט עס אויף די אנדערע וואך אויף א פסוק אין וירא, ער זאגט דארטן אז ווען ס'איז געקומען די שלושה אנשים צו אברהם אבינו, שטייט דארטן, אם נא מצאתי, אברהם אבינו האט געבעטן, אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך, זאגט דער של"ה הקדוש, ער האט זיי געגעבן א הרגשה דו מאכסט פאר מיר א טובה. דו מאכסט פאר מיר ער האט זיך געבעטן ביי זיי אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך זאגט די ש של"ה הקדוש ראוי למי שייטיב לאנשים איינער וואס טוט א טובה פאר מענטשן שיראה להם ער זאל זיי באווייזן שהוא מקבל טובה מהם במה שיקבלו ממנו ער זאל זיי באווייזן אז איך קריג פון דיר א טובה מיט דעם וואס דו טוסט אריין קומען צו מיר עסן ראוי למי שייטיב לאנשים שיראה להם ער זאל זיי באווייזן שהוא מקבל טובה מהם במה שיקבלו ממנו, פונקט ווי אברהם אבינו האט געזאגט לא שיתפאר על הטוב שייטיב להם, איך האב דאך געמאכט א טובה, איך האב אים געגעבן, ולזה תמצא זאגט דער של"ה הקדוש שאברהם הראה לאלו אנשים שהם נותנים לו מתנה בבואם אל ביתו לקבל הטבתו, ער האט זיך געבעטן ביי זיי אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך, קומטס אריין. קומטס אריין. אזוי, איז דאך ידוע, איז דאך ידוע די גאנ, די מאמע רחל, עס איז דאך מיט די, מיט די כח פון ותרנות, די ותרנות די, אויפן גרעסטן פארנעם. דאס איז דאך דא געווען די גאנצע, די גאנצע געשעפט דא, די ותרנות. האט איינער געזאגט, ער האט געפרעגט ר' אשר פריינד. ער האט אים געפרעגט, ער האט געהאט עפעס א דין ודברים אין געלט זאכן, ער האט געהאט עפעס א סכסוך אין געלט זאכן, א שווערע סכסוך, און האט געפרעגט, האט אים געפרעגט צו ער זאל אים גיין פאדערן צום דין תורה און מאכן לעבעדיג, צו אים מוותר זיין. האט ער אים געשריגן, ווארף עס אוועק! מוותר זיין, ווארף אוועק די אלע טענות, לאז אפ, דער אייבערשטער וועט באצאלן, לאז אפ! נע, ער זאל נישט גיין דין תורה. און ער זאגט, האט ער מיר געזאגט שפעטער אזוי, אז זאלסט וויסן אז איך האלט, אז ווען א מענטש האט הזדמנות אדער אריינגיין אין א מחלוקת, אדער אריינלויפן אין א כביש וואו די, א לאסט מאשין לויפט אויף הונדערט קמ"ש אויף צוויי און זעכציק מייל, זאל ער בעסער אריינלויפן אין כביש אויף צוויי און זעכציק מייל, פארוואס? ווייל די לאסט מאשין, די טראק, האט נאך ברעקסן, מען קען אפשטעלן, מחלוקת איז נישטא קיין ברעקסן. די מחלוקת איז נישטא קיין ברעקסן אפצושטעלן. בעסער אריינלויפן דארטן, דארטן, דארטן איז דא ברעקסן. אזוי טייטשט מען די וואכעדיגע סדרה, טייטשט עס די של"ה הקדוש און די אלשיך הקדוש. ער זאגט אזוי, אז עס שטייט די וואך, ויהי ריב, ס'איז געווען א ריב בין רועי מקנה אברם און רועי מקנה לוט, און וואס האט אברהם אבינו געזאגט ויאמר אברם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, זאל נישט זיין קיין קריג, אל נא תהי מריבה.

און אזוי ברענגט ער כאשה המולדת פרי מפרי, ס'האט זיך גענוג, גענוג ס'האט זיך אנגעהויבן די קריגעריי זאל בלייבן כזכר שאינו מוליד, אל נא תהי מריבה, די וועלט זאגט אז וויפיל איז דא, וואס איז נפקא מינה פון ריב מיט מריבה, אז מען לייגט צו א מ' אין אנהייב און א ה' צום סוף, מה! מה!

דאס טייטש די גמרא זאגט אין העולם איז קיים אלא על מי שפועלם פיו בשעת מריבו שנאמר תולה ארץ על בלי מו אז מ'נעמט אראפ די מו מ'נעמט אראפ די מ ה מ'נעמט אראפ די מ ה ממילא נאך דעם דעם א אינטערעסאנטע, זיי ברענגען אין תולדות אין ישמח ישראל אז דער ישמח ישראל איז געפארן ווען זיין שוועסטער האט חתונה געמאכט א זון, די שוועסטער פון ישמח ישראל, אזוי שטייט דארט אין ספר, האט חתונה געמאכט א זון, און דער ישמח ישראל איז געפארן אויף יענע מדינה צום חתונה, און ער האט זיך פארבליבן דארטן אויף שבע ברכות, און די זיבעטע שבע ברכות איז.

האט ער געזאגט אזוי ס'שטייט די וואכעדיגע סדרה אז שרה אמנו האט געזאגט פאר אברהם אבינו ווען ס'איז געווען הגר שטייט אין תורה הגר האט געזען ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה רש"י זאגט אז הגר האט געזאגט אז די שרה אמנו אזוי האט זי געפלאפקעט אויף שרה אמנו זי האט געזאגט אין תוכה כברה אז זי איז נישט אזא גרויסע צדקת זי האט נישט קיין קינדער

כדתקין בעיניכי, אזוי מאכט די תרגום, כדתקין בעיניך, עשי לה הטוב בעיניך, זאגט די תרגום כדתקין בעיניכי, האט דער ישמח ישראל געטייטשט וואס טייטשט כדתקין בעיניכי? אז פונקט ווי מען ווייסט עין הרע קען שאטן, עין הרע קען נעמען א גוטע זאך און איבערדרייען אויף שלעכט, די זעלבע זאך ווען דו קוקסט אויף א מיט א עין טובה אויף איינעם, קען עס אים איבערדרייען פון שלעכטס אויף גוט. האט ער איר געזאגט, אברהם אבינו האט געזאגט פאר שרה ווען זי האט זיך באקלאגט אויף הגר'ן אז זי

קוק אויף אים מיט עין טובה, קוק מיט א קוק אויף די מעלות, און אזוי עסט קוקן א גוטע בליק אויף אים, מיט דעם וועסטו אים איבערדרייען, כדתקין בעיניכי. דאס איז א חברים, און די זעלבע זאך עלטערן אויף קינדער, מחנכים אויף תלמידים, כדתקין בעיניכי, עסט מתקן זיין יענעם מיט דעם וואס דו עסט קוקן אויף אים מיט א גוטן בליק, עסט קוקן מיט א גוטן בליק, אזוי עסטו אים מתקן זיין. און דאס איז אפגעשטעלט דארט נאר גוט, מ'דארף זיך נישט מפרט זיין, ווי יעדער איינער פארשטייט אליינס.

די קינדער פון יעקב אבינו, אלע קינדער, ביז בנימין. און שטייט דארטן צום סוף, נאך אלע קינדער וואס ווערט גערעכנט, אלע קינדער פון יעקב אבינו, שטייט, אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן ארם. פרעגט דער חזקוני, אז בנימין איז נישט געבוירן געווארן אין פדן ארם. פדן ארם איז חוץ לארץ. ווי איז בנימין געבוירן געווארן? דא אין ארץ ישראל, אין בית לחם. ווען איז ער, ווען איז בנימין געבוירן געווארן? ביי רחל אמנו, ווען מאמע רחל איז אוועק. און דעמאָלט איז ער געבוירן געוואָרן. און וואָס הייסט אשר ילד לו בפדן-ארם? ובנימין איז נישט געבוירן אין בפדן-ארם. שטייט אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן-ארם. אַלע קינדער פון יעקב געבוירן אין בפדן-ארם. נישט ריכטיק, בנימין איז נישט געבוירן אין בפדן-ארם, בנימין איז געבוירן געוואָרן אין ארץ-ישראל. זאָגט דער חזקוני אַ מורא'דיגע וואָרט. ער זאָגט, ווער איז געבוירן געוואָרן אין פדן-ארם? יוסף הצדיק. ווען יוסף הצדיק איז געבוירן געוואָרן האָט רחל אמנו געבעטן, יוסף השם לי בן אחר, זי וויל נאָך אַ קינד. וויטער ווי א איד דאווענט דארטן ווערט אלס געבוירן איז שפעטער געבוירן געווארן דא אין ארץ ישראל איז שוין א קאפל א קלייניקייט ווי ער איז געבוירן ווי א מענטש דאווענט דארטן ווערט אלס געבוירן און ממילא זאגט ער אשר ילד לו בפדן ארם דארטן איז אלסדינג ווי א מענטש דאווענט דארטן ווערט אלס געבוירן אזוי א שטייגער זאגט די קדושת לוי די וואך בארדיטשובער רב עס שטייט ביים מלחמת המלכים די וואך וישמע אברהם וישמע כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות, וירדוף עד דן. וואס איז פשט? האט געהאט דריי הונדערט און אַכצן. יא? זאגט דער קדושת לוי אז דריי הונדערט און אַכצן איז גימטריא שיח. אז די תורה וויל דיר זאגן, ווייסט ווי אזוי האט מצליח געווען די מלחמה מיט שיח מיט תפילה. וואס טייטש אז אפילו אוואדע און אוואדע האט מיטגענומען אין מקרא יוצא מידי פשוטו האט מיטגענומען די דרײַ הונדערט אַכצן עבדים אבער די נצחון איז נישט געווען וועגן די גבורה און נישט מיט טכסיסי מלחמה די נצחון איז געווען שיח וועגן די וועגן כח התפילה די נצחון איז געווען נאר וועגן שיח וועגן די תפילה דאס זאגט די קדושת לוי שמונה עשר ושלוש שלוש מאות נאר וועגן כח התפילה אל תירי תולעת יעקב זאגט די מדרש למה נמשלו ישראל לתולעת פארוואס הייסט א איד א תולעת ווייל מה תולעת זה אינה מכה את הארזים אלא בפיו, וויאזוי די תולעת מכה ארז, נאר מיט די מויל, כך ישראל און נאך א זאך והיא רכה ומכה את הקשה, די תולעת איז א דבר רך, א רכה, און זי מכה את הקשה, כך זאגט דער מדרש, ישראל אין כוחם אלא בתפילה, נאר בתפילה.

די תולעת איז איין בייס און נאך א בייס און נאך א בייס, און די תולעת, זיי זענען מסביר, די תולעת פרובט נישט צו נעמען קיין גרזן, פאלט אים נישט איין קיין אנדערע רעיונות, די זעלבע זאך אז דיר וועט נישט איינפאלן קיין אנדערע רעיונות צו וויסן די אדרעס איז נאר ביי דעם אייבערשטן, און דארטן, און דארטן, און נאר דארטן, וועסטו אויך געהאלפן ווערן. שפכי כמים לבך נוכח פני השם, כמים, וואס איז טייטש כמים? פשוט פארוואס שטייט נישט שמן ויין? שמן ווען דו גיסט איבער פון איין כלי צום צווייטן ווערט איינגעזאפט אין די ערשטע כלי ס'בלייבט ס'בלייבט אין די ערשטע כלי יין בלייבט אויך אין די ערשטע וואסער בלייבט גארנישט אין די ערשטע כלי שפכי כמים די גאנצע הארץ נאר צום אייבערשטן נישט סתם צום אייבערשטן אבער דו וועסט מסדר זיין דעם כולל יא? אינגאנצן צום אייבערשטן, פארשטייטס כמים, נישט כיין וכשמן ס'זאל ווערן עפעס איינגעזאפט נאך עפעס, ווי ס'איז געזאגט וכל עין לך תצפה, די גאנצע אויג נאר צום אייבערשטן, נישט פוזל זיין מיט די אויגן, אויב דו איך האף צום אייבערשטן אבער דו וועסט מסדר זיין, יא? נאר אינגאנצן נאר צום אייבערשטן. ווער האט השגות דא ברחל אמנו, מיר האבן נישט קיין השגות, מיר קענען נישט האבן קיין השגות. ס'שטייט אין ראשונים שטייט, ס'איז אין ספרים, ס'איז דא ראשונים וואס זאגן, א לייע,

אויף רחל אמנו זאגט ער והנה הצדקת בראותה שלא תוכל להסמך על תפילת יעקב זי האט געזען זי קען זיך נישט פארלאזן אויף זיינע תפילות ער האט איר אנגעשריגן שבה להתפלל על עצמה אל שומע צעקה וזהו וישמע אליה אלוקים זי האט אליין געדאווענט זי האט אליין געדאווענט איר פארשטייט? זי האט אליין געדאווענט און דעמאלטס איז געווען דעמאלטס און דעמאלטס איז זי געהאלפן געווארן.

ער האט געזאגט ער איז אראפגעגאנגען פון רבי חיים איז אריינגעגאנגען דארטן אין לעדערמאן ס'איז געווען שפעט ביינאכט ער האט פארמאכט די טיר דארטן ער איז ארויפגעגאנגען צום ארון קודש ער האט זיך אוועקגעשטעלט אונטערן פרוכת און ער האט געשריגן רבונו של עולם לא פראפעסאר משיח ולא רבי חיים איך בין דא מיט דיר האב רחמנות וואס טוט מען דא וויאזוי גיי איך אהיים יעצט און ער האט געוויינט דארטן זיבן קינדער האט ער היינט ער וואוינט דא אפאר גאסן ווייטער. זיבן קינדער האט היינט. פארשטייט זיך געגעבן א געשריי רבונו של עולם איך ווייס דו דו דו ביסט דאך א טאטע פון יעדן איינעם. און פארשטייט זיך ס'איז דא אמאל וואס א מענטש וואס איז דער לימוד הארכת פון מען האט נישט קיין השגות די מאמע רחל מען האט נישט קיין השגות אין די אלע עניינים מען זעט זיך נאר א נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה וואס די תורה וויל אונז אויסלערנען. ער זאגט עס, דער רבי ר' בונם זאגט עס בדרך צחות, בדרך הלצה, אזוי שרייבט ער. רבי ר' בונם שרייבט אויף דעם ווארט בדרך הלצה, אבער איך מיין מען דארף אביסל דעם הלצה ערנסט מאכן, ס'איז א ערנסטע לימוד, ער זאגט אזוי, אז זי איז צוגעגאנגען צו יעקב אבינו, רחל אמנו, ותקנא רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנכי. זאגט דער רבי ר' בונם, אינו מובן. ס'זעט אויס כמעשה נערות, אזוי זאגט ער, הדבר נראה כמעשה נערות זאגט ער, אויב זי וועט נישט האבן קיין קינדער וועט זי שטארבן, וואס איז פשט אין דעם, וואס וואס האט זי געזאגט ואם אין מתה אנכי, זאגט דער רבי ר' בונם ער זאגט עס בדרך הלצה, ער זאגט אזוי אז רחל אמנו האט געזען דעם סוד, ווי אזוי האט לאה קינדער פארוואס? ווייל וירא השם כי שנואה לאה, טייטש א נרדף האט פראטעקציע, הא? זי איז שׂנואה, איך הייב זיך אויך צו מיט אים, זי האָט געוואוסט, אַז דאָס וועט, אַז דאָס וועט אויפרעגן יעקבֿ אָבֿינו ווען זי וועט רעדן אַזעלכע ווערטער ואם אין מתה אנכי, איז טאַקע אַזוי געווען, יעקבֿ אָבֿינו איז געוואָרן אין כּעס, האָט זי געוואָלט זיך אָנהייבן מיט אים, זי האָט געוואָלט ווערן אַ נרדף, זי זעט, אַז שׂנואה לאה, אַזוי אַרבעט עס, זי הייבט זיך אויך אָן, הבֿה לי בנים, ואם אין מתה אנכי, זאָגט ער, ויחר אף יעקבֿ ברחל, און זי איז געהאָלפֿן געוואָרן מיט אַ קינד, אַ נרדף האָט פּראָטעקציע. ער שרײַבט עס בדרך הלצה, אָבער ס'איז כּדאַי צו נעמען אַביסל אין באַטראַכט, פֿאַרשטייט.

הבט נא השמימה וספור הכוכבים ויאמר לו וואס די אייבישטער האט אים געזאגט כה יהיה זרעך אזוי זאלן זיין דיינע קינדער האט ער געזאגט אזוי די אייבישטער זאגט פאר אברהם אבינו הייב אן צו ציילן די שטערנס ספור כוכבים קענסט ציילן די שטערנס קענסט ציילן דעם חול הים קענסטו ציילן ניין די אייבישטער זאגט הייב אן ציילן די שטערנס האט אנגעהויבן צו ציילן

ווי האט ער געזאגט די בית ישראל? א יענע וואכעדיגע סדרה וואס שטייט ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט, סוף פרשה, ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען, שטייט ויבואו עד חרן וישבו שם. וימות תרח בחרן. און געבליבן אין חרן. די וואך שטייט, נאך פאר שני, שטייט אז ויצאו ללכת ארצה כנען, אברהם אבינו האט גענומען אלעמען, ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. זאגט דער דער בית ישראל זאגט וואס די נפקא מינה איז, אלע זענען ארויסגעגאנגען גיין קיין קיין ארץ כנען. אבער די נפקא מינה איז, תרח בחרן, אין די ערשטע חרון, תרח וימות תרח, האט נישט כח רעדט, גייט נישט, קען נישט. וימת תרח בחרן דאס איז תרח. אברהם אבינו, ויצאו ללכת ארצה כנען, און אריבער א תחום, בסדר, אריבער, אריבער געגאנגען ווייטער, ויבואו ויבואו ארצה כנען, אזוי נאנט געקומען ארצה כנען, נישט וימת תרח בחרן, א נון הפוכה, און עס איז געווארן האס, נאך א נון הפוכה דארטן, און ווער איז דאס? דאס איז תרח איז דאס. מען שטערט, מען שטארקט זיך, ס'הערט זיך אן ווי ארום און ארום, וואס איז דער? איז ער א חרן? יעדער איינער האט שוועריקייטן, ווי זעמער געשמועסט, בראשית, בראשית איז בית ראשית, צוויי מאל ראשית, א וואס? אז דו מוזט אנהייבן אלף חשון דעם זמן, און האסט געזען ו' חשון איז געווען סוף זמן, ז' חשון איז שוין געווען בין הזמנים, ז' חשבון, הייב אן נאכאמאל דעם זמן. דאס איז א וויזשניצע ווארט, בלי ראשית בלי תכלית, אז דו האסט נישט קיין ראשית איז עס נישט קיין תכלית פאר דיר, אז דו הייבסט נישט אן שטענדיג מיט א ראשית בלי תכלית איז דאך נישטא קיין תכלית, בלי ראשית בלי תכלית, און ממילא. שטענדיג זיך וויסן זיך צו שטארקן, ווי ער זאגט אז יענע וואכעדיגע סדרה שטייט דארטן ביי חוה, נאכן חטא פון אדם הראשון, חוה האט אים געגעבן צו עסן פאר אדם הראשון, און ער האט געגעסן, און וואס שטייט דארטן? ויקרא אדם שם אשתו חוה, פארוואס כי היא היתה אם כל חי, זאגט ער אז נאכן חטא, א חטא, אנגעמאכט א חטא, אבער האט איר געזאגט זאלסט וויסן געזינדיגט געזינדיגט אבער געדענק דו ביסט אם כל חי, געדענקט אז דו ביסט אם כל חי, יעצט האט ער איר געגעבן א נאמען חוה, געדענק ביסט אם כל חי, דער בחור זאל געדענקען, געדענק אז דו ביסט א, דורכגעפאלן דורכגעפאלן, אבער געדענק ווייטער זאל נישט בלייבן קיין וימת תרח בחרן. היא היתה אם כל חי געדענק אז פון מיר דארף ארויס קומען די אומה הישראלית. אבער זיך גיבן א שאקל רבותי התנערי התעוררי לך לך לך לך נו ווייס מען זאגט נאך עפעס איז בדרך צחות אבער איז גאנץ א גוט ווערטל א גוט ווערטל די בחורים וועלן עס בעסער פארשטיין דער אור כשדים וואס שוין פריער געשמועסט שטייט נישט אין תורה א מחלוקת ראשונים צו אור כשדים איז איינער פון עשרה נסיונות צו נישט אבער דאס איז קלאר אין תורה שטייט עס נישט אה שטייט נישט אין תורה פארוואס? לך לך דא שטייט דער נסיון פון לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך לך לך שטייט פארוואס אור כשדים שטייט נישט לך לך שטייט זאגט אז ס'שטייט אין רבי ר' מיילעך אין צעטל קטן ידוע אז ווען א מענטש לייגט זיך אויפן בעט פאר ווען ער וועט ער וועט נישט אנטשלאפן ער וועט נישט אנטשלאפן זאגט רבי ר' מיילעך וידמה בנפשו ויצייר במחשבתו ער זיך מצייר זיין ווען ער ליגט אויף דעם בעט

ער ליגט אין בעט און מצייר ווי דער רבי ר' מיילעך הייסט אין צעטל קטן א וואס ער איז זיך מצייר אז עס איז דא דא א גרויסע אש גדול ונורא און ווען ס'קומט א און ווען ס'קומט א א גוי און ער וויל אים וועגן איינע פון די דריי עבירות וויל ער אים אריין ווארפן לאזט ער זיך אריין ווארפן און רח"ל און ער לייגט זיך אזוי שלאפן ווי ער ווערט פארברענט פאר קידוש השם אזוי לייגט ער זיך שלאפן פינף פארטאגס פון בעט קען ער נישט ארויס גיין דערפאר אור כשדים שטייט נישט דערפאר לך לך שטייט גיי ארויס פון בעט. איר פארשטייט? מיר קאזינס האבן נישט קיין השגות אין אברהם אבינו, האבן נישט קיין השגות, קענען נישט האבן קיין השגות. נישט ווען ס'איז בדרך צחות. איר פארשטייט? איר קאזין פארשטייט נישט, ער לייגט זיך שלאפן, ווי ער פארט, לך לך אינדערפרי דער זייגער קלינגט נישטא צו וועמען צו רעדן. לך לך דא שטייט, טרעט אפ, גיב זיך א ריר. יעדער איינער מיט זיין לך לך, איינער דארף פון בעט, איינער דארף א לך לך פון זיין עצבות, איינער פון זיין עצלות, איינער פון זיין כעס, איינער פון, יעדער איינער מיט זיין לך לך. אזוי ווי דער קאצקער רבי האט געזאגט אז די ערשטע זאך וואס שטייט איז לך לך. און דאס איז די ערשטע זאך, טרעט אפ פון פלאץ, בלייב נישט די זעלבע, בלייב נישט דארט, טרעט אפ. א ריר, א ריר זיך געבן, אז ס'שטייט ואשא אתכם על כנפי נשרים, וואס זאגט רשי הקדוש, איר געדענקט דער רשי וואס זאגט, וואס הייסט על כנפי נשרים? זאגט רשי כנשר הזה הנושא את גוזליו על כנפיו, ער טראגט די אלע גוזלים אויף די כנפיים,

דעם שפרינג, וויאזוי קומען אן די גוזלים אויף די כנפי נשרים? ווי אזוי? ער גיט דעם שפרינג, דעם שפרינג מוזטו געבן, הייב אן! וועק דיך אויף, ס'וועט שוין ווערן, אלעס וועט שוין ווערן. נישט בלייבן און ווום

וואס אויך זינגען לערנען לערנט זיך דאווענען דאווענט זיך וואס זאל מען טון עס הערט זיך נישט הא וואס געזונגען וואס געלאפן צו א פראפעסאר שנעל הא די זעלבע זאך דא אויך אנהייבן לך לך אנהייבן צו טון צו די זאך אביסל א שפרינג זיך געבן נישט בלייבן מיט א געוויין ביי א בא רבא איז צו וויינען ביי רב דרב איז צו וויינען אבער אזוי געב זיך א שאקל אביסל געב זיך א ריר א ריר לך לך א ריר א שאקל און ער טענה'ט אז די מדרש זאגט אן אינטערעסאנטע זאך, די מדרש זאגט אמר רבי לוי, עס איז דא צוויי מאל לך לך, איין מאל די וואך, די וואך איז דא לך לך און די אנדערע וואך איז אויך דא לך לך, ווי די אנדערע וואך? ביי די עקידה אונז זאגט מען יעדן טאג, והאלקים נסה את אברהם ויאמר אליו קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה. שטייט ביי די עקידה שטייט לך לך. אמר רבי לוי זאגט די מדרש. אמר רבי לוי שני פעמים כתיב לך לך ואין אנו יודעים איזו החביבה אם השניה או הראשונה אונז ווייסט מיר נישט וואסערע לך לך איז מער חביבה צו די צווייטע לך לך פון די אנדערע וואך צו לך לך פון די וואך פרעגט ער געוואלד דו ווייסט נישט וואסערע לך לך איז חביבה דו ווייסט נישט די וואך איז דער באשעפער זאגט אים לך לך און דער באשעפער זאגט אים צו אלס וואויל אבער לך לך ואגדלה שמך והיה ברכה אלס די אנדערע וואך איז גלייבסט לך לך און למה תברי און כשמפתו חנם אמרת אין שנאב

די ערשטע טריט, די ערשטע טריט מ'דארף ארויסטאנצן פון בעט, דאס הייסט, דאס איז שווער, שפעטער, יעדער איינער מיט זיין, איינער פון בעט, איינער, יא, דאס איז דער, דער ערשטער, דער אפלאזן די הרגלים, דער אפלאזן, דער אפלאזן דעם באס, דאס איז דער ערשטע טריט, דער ערשטע לך לך, דאס איז די שווערסטע, דאס איז, און דערפאר ווייסט מען נישט איזה חביב. לאמיר נישט מאריך זיין רבותי, אבער לאמיר זען דא א נקודה, אונז האמיר נישט קיין השגות, מען האמיר נישט קיין השגות, איידער מען דערמאנט אזא רמב ן, מען קען נישט האבן קיין השגות, ווער קען האבן השגות הייסט שרה אמנו וואס הייסט אברהם אבינו, און ווער האט השגות הייסט רמב ן, דער רמב ן זאגט די וואך א באקאנטע לשון פון רמב ן, וואס שטייט ותענה שרי ביי הגר, ותענה שרי ותברח מפניה. זאגט דער רמב ן דעם לשון חטאה אמנו בעינוי הזה, אז ס'איז געווען א זינד אז שרה אמנו האט געזינדיגט מיט דעם וואס זי האט געפייניגט וועמען? הגר. און וגם אברהם בהניחו לעשות כן, וואס ער האט געלאזט שרה פייניגן הגר, ושמע השם אל עניה פון וועמען? פון הגר, ונתן לה בן שיהי' פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני עינוי. האט מען נישט קיין השגות, מען קען נישט קיין שמץ פון השגות, אבער ווי שטייט נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, תורה האט געשריבן אונז זאל מען וויסן, אין אברהם אבינו האט מען נישט קיין השגות, אבער תורה וויל וויסן וואס הייסט עס אכטונג געבן נישט פייניגן, אזוי זאגט דער רמב ן אז דערפאר איז געגעבן געווארן אז דער אז דער אז דער האט דער רבוש ע איר געגעבן א בן שיהי' פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני עינוי. אזא שטייגער, ער זאגט דער שפת אמת, ער שטייט ווען הגר איז דארטן געווען אין דרויסן שטייט וימצאה מלאך השם, דער מלאך האט איר געטראפן, דאס איז תורה הקדושה וימצאה, וימצאה פאסט א שפראך, ווען איך רעד מיט דיר איך שרייב דיר איך האב דיר געטראפן, תורה הקדושה וימצאה, וואס הייסט ער האט איר געטראפן, תורה איז עפעס מעשיות? ער האט איר געטראפן וימצאה, ויאמר מלאך השם אל הגר, וואס הייסט וימצאה מלאך השם אל הגר?

א איד, א גאון, א חסיד, א באקאנטע תלמיד חכם דארטן, איך זאג דעם נאמען ווייל ער וויל עס זיכער, ער האט זיך אוועק געשטעלט און האט געזאגט איך, רבותי זעהט מיר, מיט מיר איז געווען די מעשה, דערציילט א מעשה נורא, וואס מיט אים איז געווען, ער הייסט א גאון א חסיד ר' שייע ווייסבערג, א גרויסע תלמיד חכם, א מתמיד גדול, ער איז היינט ביי די פופציג יאר און ער האט זיך אויפגעהויבן און דערציילט א מעשה נורא וואס האט אביסל, איך וועל זעהן צו מאכן וואס מער בקיצור, ער דערציילט אזוי. אז פאר אפאר יאר צוריק, פאר א גוטע פאר יאר, שקעה עליו השמש, וואס הייסט שקעה עליו השמש? ער זאגט, אים האט מען, ער האט געארבעט אויך כלי קודש אין הרבצת תורה, זי האט געארבעט אויך, ביידע האט מען אפגעזאגט פון די ארבעט, ער האט געהאט עפעס א, ער האט דערלייגט עפעס א ריזן סכום פון אפאר מיליאן שקל, דערלייגט עפעס אפאר מיליאן, ווי האט, וואס ער האט געפריווט צו מאכן, איז געווען א סימן הפוך פון א סימן ברכה, וואס ער האט געפריווט צו מאכן איז פארקערט פון א ברכה געווען, ער האט אפאר קינדער וואס שטייען וואס זענען שטייען פארקנאקסט אין פרק איש מקדש און ציען נישט און גייען נישט ווייטער אויף פרק האומר, בלייבן פרק איש, ס'גייט נישט קיין שידוך, די עלטערע קינדער ס'גייט נישט קיין שידוך, נישט געוויסט, ער איז געווען אס מענטש, אזוי שטייט רב שי האט דערציילט. געלט, א ים מיט געלט דערלייגט, ארבעט גייט נישט, נישט ביי אים, נישט ביי איר. און די חובות מעל הראש, ווייל חובות און קינדער קיין שידוך גייט נישט, וואס גייט דא פאר? האט ער דערציילט אזוי, איך וויל נישט דערמאנען דא די אנדערע נעמען, ער האט דערציילט אז עס איז געווען עפעס א פינסקער, פון פינסק קארלין, א ידיד נפש זיינע, האט אים געזאגט, האט אים מציע געווען, הער זיך איין שי, דו טארסט נישט בלייבן דא, אין דעם מצב, מוזט דיך אויפהייבן און פארן קיין חוץ לארץ און מאכן געלט, דא בלייבן איז צו גארנישט טון. שוין, האט ער עס טאקע געמאכט. און מען האט אים מציע געווען אויך אז דו פארסט, האט דער פינסקער אים מציע געווען, פאר דורך פראנקפורט, דארט מאך א סטאפ, מאך א סטאפ און פארוואס? כדי ער זאל קענען גיין צום הייליגן ינוקא, דער ינוקא רופט מען אין קארלין דער פראנקפורטער, אזוי רופט מען דעם פראנקפורטער, ער ליגט אין פראנקפורט, רופט מען אים דעם פראנקפורטער. מען האט אים געזאגט ער זאל אריינגיין צו פראנקפורטער ווייל פראנקפורטער די ציון פון פראנקפורטער איז מסוגל אויף ישועות, ווען ער פארט קיין ניו יארק שטייגט ער אפ אין פראנקפורט, ער האט אזוי געמאכט, זיי האבן זיך ערנעטן, ער האט זיך באשטעלט אויך א דרייווער פון א טעקסי אז אין פראנקפורט אין לופטפלאץ זאל אים ווארטן א דרייווער, ער האט באשטעלט א דרייווער מיט אלצדינג, ער האט זיך אויפגעהויבן און געפארן, און ער קומט אן דארטן, ס'איז געווען א הפסקה פון פיר שעה האט עס געדארפט זיין, ער קומט אן דארטן, ער זעט דארטן א ים מיט מענטשן דארטן אין פליפלאץ, אין פליפלאץ א ים מיט מענטשן, ער קען נישט נאר אידיש מיט לשון קודש, און ער קען נישט דארטן קיין שום שפראך, נישט וויאזוי מען גייט און ווי מען שטייט, ער איז נאכגעגאנגען ווי אלע, אלע זענען ארויפגעגאנגען אויף א באן איז ער אויך ארויף געגאנגען, ביז ער האט זיך געטראפן אינדרויסן פון פליפלאץ, ער וויל אנקומען צו, ער זוכט דעם, ער וויל גיין קלינגען צו זיין דרייווער, צו, ער האט זיך באשטעלט א דרייווער דארטן, זאל אים נעמען צו פראנקפורטער, צום ציון פון פראנקפורטער, ער האט באשטעלט פון דא א דרייווער, ער קלינגט אן צום דעם דרייווער, אין קול ואין עונה, ער האט פארשטאנען אז עס איז געווען עפעס א טעות ווייס וואס אין דעם נומבער.

האט ער געשריגן בצר לי אקרא לך ה' השם אקרא האט ער געשריגן רבונו של עולם האב רחמנות וואס טוה איך דא וואס טוה איך דא ער הייבט אן צו רעדן מיט מענטשן די פראנקפורטער די ינוקא זיי קוקן אים אן פונקט ווי אזא אויפלאנער פון עפעס א פון כוכבים איז ער אראפגעפאלן וואס פראנקפורטער וואס ינוקא איך ווייס נישט וואס דו רעדסט בכלל ער זעט נאכדעם ווי ס'זענען געווען דארטן דרייווערס פון טעקסיס פונקט ווי יעדן לעבן לעבן יעדע פליפלאץ דא דרייווערס ער גייט צו צום ערשטן דרייווער ער פרעגט אים ער ווייסט עפעס א קבר פון ינוקא נישט פארשטאנען וואס ער רעדט, ער'ט געקענט נאר אראביש. ער שטעלט אפ דעם צווייטן דרייווער, דער צווייטער דרייווער האט אויך אויסגעזען ווי א גוי גמור, א גוי גמור, האט געזאגט יא יא קום אריין איך בין א איד, זאגט ער אים, פאר רבי שי ווייסבערג, האט ער געזאגט יא יא קום אריין איך בין א איד, איך ווייס ווי דער קבר איז, און דער, ער האט אויסגעזען ווי א גוי גמור, האט געשריגן אויפן וועג דער דרייווער, אוי זע איך יעצט אז ס'איז דא א אייבערשטער אויף די וועלט, וואס איז? זאגט ער, דא איז דא מיליאנען מענטשן דא אין פראנקפורט.

מען האט אים דארטן געווארט, ער איז דארטן געווען דריי פערטל שעה, און דער רב שי האט דערציילט אזוי, אז ער האט זיך געשטעלט ביים ציון זיך צעוויינט, און האט געבעטן, רבונו של עולם, די ערשטע זאך, ווייז מיר דעם וועג, וואס דארף איך דא פאררעכטן, וואס איז דא געשען מיט מיר, פארוואס לייד איך דא אזויפיל, ער זעט פון אלע זייטן, הפסדים פון מיליאנען, אפגעזאגט פון די ארבעט, קיין שידוכים גייט נישט, ווייז מיר וואס דארף איך דא פאררעכטן, געוויינט, און די צווייטע זאך האט ער זיך געבעטן, אז ער זאל האבן די ישועה, ער דארף געהאלפן ווערן געלט מיט שידוכים. האט דארטן געוויינט דורך אונטערגעזינגען דעם כי ארכה אויף דעם ניגון, דריי פערטל שעה דארטן געווען, גלייך דער דרייווער האט אים צוריקגענומען, און ער קומט אן ער איז אנגעקומען נאך אין פליגפלאץ א שעה פאר ווען די פליגער האט געדארפט ארויספארן, ארויפגעגאנגען אויפן פליגער ער איז אנגעקומען קיין ניו יארק, ער איז געווען אין מאנרא, אין מאנרא איז ער אנגעקומען, ער האט זיך באשטעלט א פלאץ, ער האט דארט א קרוב משפחה אין מאנרא, דארטן, ער האט זיך געלייגט גלייך שלאפן דארטן אין מאנרא, גלייך אנגעקומען פון פראנקפורט קיין מאנרא, לייגט זיך שלאפן, אינדערפרי גייט ער דאווענען אין קרית יואל דארטן אין מאנרא אין גרויסן בית מדרש,

איז ער צוגעגאנגען צו אים, האט מחליט געווען איך הער אן אים צו רעדן, וועל איך זען צו ער רעדט נארמאל, אזוי וועל איך וויסן צו ער איז עס. ער רעדט מיט אים, ער זעט ער רעדט נארמאל, ער רעדט נארמאל. האט רבי שייע געזאגט, האט אים געפרעגט, זאג נאר, אפשר האסטו א ברודער וואס'ט געהאט עפעס א שוועריקייט אין רעדן? זאגט ער אים, הער זיך איין, ס'נישט מיין ברודער, ס'איך, נאר איך בין אריבערגעגאנגען אויף דעם טיפולים, טעראפיסטן, איך בין אריבערגעגאנגען אויף דעם טעראפיסטן, און ברוך השם איך רעד היינט גוט, און דו הייסט שייע ווייסבערג, און איך בין דיר נישט מוחל עד היום הזה, וואס דו האסט געמאכט פון מיר אש און פארעך. ש ש, די כאפסט א עלם? האט געזען זיין תפילה פון פראנקפורט איז נתקבל געווארן, האט ער געבעטן די ערשטע זאך ער זאל וויסן אויף וואס האט ער געזינדיגט וואס ער איז, וואס ער ליידט דא אזויפיל, האט זיך געבעטן ביי אים ער זאגט ער גייט אריבער גאר א שווער לעבן די לעצטע פאר יאר, האט זיך געבעטן ביי אים זיי מוחל איך קען דיר נישט מוחל זיין ווייל האסט געמאכט פון מיר אש און פארעך האסטו געמאכט פון מיר, ווייל, האט זיך געבעטן ביי אים ער קען נישט מוחל זיין, האט דערציילט שי ער האט געהאלטן דעמאלטס פֿיר הונדערט דאלער אין קעשענע.

און ס'קומט דארטן אריין עפעס א קרוב משפחה און ער רעדט מיט אים און רעדט מיט אים, און ר' שי דערציילט אים סתם די מעשה, ער דערציילט אים וואס ס'איז דא געווען, ער האט זיך געבעטן ביים פראנקפורטער און דא פלוצלינג קומט ער אן קיין מאנרא, ער זעהט גלייך דעם יסוד פארוואס ער דארף דא תשובה, אויף וואס ער דארף תשובה טוהן, דערציילט אים, בקיצור יענער איז אויך נתפעל געווארן, ער זעהט דאך ר' שי איז א חשוב'ן אינגערמאן,

און דארטן האט ער געטראפן דארטן א חשובע אינגערמאן רבי יואל, אפשר נישט זאגן די משפחה, א אינגערמאן רבי יואל, א גרויסער עסקן, און ער האט פאר רבי יואל'ן אויך, רבי יואל האט אים געטראפן, האט געזען ווי ער זיצט און לערנט און דאס, און ער האט דערציילט אויך פאר רבי יואל'ן די מעשה וואס איז געווען אין פראנקפורט, די גאנצע מעשה וואס איז געווען, וואס איז געווען דא, ער האט געטראפן דא אין מאנראו ווען ער איז געקומען טרעפט ער אים. רבי יואל האט זיך אויך גענומען צו אים, רבי יואל איז אויך א עסקן און ער האט אויך געלט, מען האט אים צוזאמען געשטעלט אויך גאר א שיינעם סכום רבי יואל, די צווייטע מאל ער איז צוריק געקומען פון וויליאמסבורג, אויך האט ער געזאגט ער האט אנגעהויבן צו אטעמען, א הארץ וואס האט זיך געהאלטן אין איין אפעסן, ער קומט צוריק, ער האט געמאכט געלט, ס'האט זיך אנגעהויבן עפעס, עס האט נישט געדעקט די חובות בכלל און גארנישט, און ער האט נאך די קינדער שטייען נאך א וואנט פון שידוכים, אבער עס האט זיך אנגעהויבן צו לעבן, מען האט געזען ווי איך האב אים געבעטן איבערגעבעטן, עס האט זיך אנגעהויבן צו לעבן.

האט ער מיר געבעטן אבער א טובה, אז היות אז ביים שלאפן איז ער, רב שי, ער זאגט אויף זיך, ביים שלאפן איז ער משמיע גרויסע קולות, נחירות, האט שוין ווי גאר גרויסע קולות איז ער משמיע אינמיטן שלאפן, און דערפאר האט ער אים געבעטן איך דארף האבן א צימער אליין, לייג מיר נישט אין קיין צימער מיט מענטשן, שוין. זאגט אים ר' יואל, יא, בסדר, מסודר. ער קומט אן קיין ניו יארק, דערציילט רב שי, ער אנגעקומען אזוי א טאג פארן חתונה,

האט ער אים געזאגט וויאזוי איז אריבער מיט קולות וברקים, אוי אוי, אבער מיט ווייטאגן זאגט ער, ער זאגט איך האב געפילט איך באגראב זיך פון בושה, וואס זאל מען טון, ס'איז געקומען די צווייטע, ער זאגט איך דארף נישט מסביר זיין ווי נישט באטאמט ער זיך אין ש. ס'קומט די צווייטע נאכט זאגט ער, דארטן האט נישט געהאט קיין אנדערע פלאץ, זאגט ער אז איך פאנג אויף נאך הכנסת אורחים, א מכובד'יגע הכנסת אורחים איז הכנסת אורחים, ש. אין די צווייטע נאכט זאגט ער פיר פארטאגס דערציילט רבי שי האט ער זיך אויפגעכאפט, ער האט זיך אויפגעכאפט, פון וואס האט ער זיך אויפגעכאפט? ער האט געהערט קולות פון א צווייטן צימער, און ער זעהט די קולות פונקט די זעלבע מהר קולות וואס ער האט משמיע, די זעלבע קולות וואס ער מאכט הערט ער די זעלבע קולות, ער האט נישט געוויסט צו ס'איז א חלום צו בהקיץ, ער גייט אראפ פון בעט, ער גייט אין צווייטן צימער, זעהט ער ס'איז דא דארטן פנים חדשות, און וואס איז געווען? יענער האט געפילט אז שייע האט זיך אויפגעוועקט, האט ער אים געוואלט מאכן די קולות, ער זאל וויסן ווי ער לאזט נישט דעם עולם שלאפן, ער האט געווילט ער האט געמאכט אז ער זאל פארשטיין דעם רמז, ער זאגט שייע ס'איז געווען פיר פארטאגס דעמאלטס, ער האט גענומען ס'פעקל דעם רענצל, ער איז ארויסגעלאפן בבושת פנים, און איך האב נישט געקענט פארשטיין ווי א מענטש קען מאכן אזוי געשפעט פון א מענטשן, על לא עוול בכפו, איך בין שולדיג איך בין משמיע קולות? איך בין שולדיג? ער איז ארויסגעגאנגען אינדרויסן, ער זאגט ער האט דעמאלטס געגאסן אינדרויסן, ער איז געשטאנען מיט די רענצל אבער ער האט געפילט די בזיונות האט זיך ארויסגעגאסן, ער זאגט איך האב אפילו נישט געקענט וויינען פון צער. אבער ביז א מינוט דערמאנט ער זיך, דאס איז דאך די ליצנות וואס איך האב געמאכט פון מיין חבר מיט דרייסיג יאר צוריק, די אייבערשטער האט מיר געוואלט באווייזן, ער האט געדאנקט דעם רבוש"ע, ברוך השם כ'האב אים שוין איבערגעבעטן, אבער דער רבוש"ע האט מיר געוואלט באווייזן, זאלסט עס אבער פילן וואס דו האסט אים געמאכט, ער האט געבעטן אנטשולדיג, אנטשולדיג, מוחל, מוחל, זאלסט פילן אביסל אויף דיינע בלוט וואס דו האסט יענעם אנגעמאכט.

האט זיך דער מאן וואס ער האט געמאכט פון אים אלס בחור אש ופרח זיי האבן ביידע געוויינט, ער זאגט עס איז נישט געווען סתם א בכי פון מוחל מוחל זיי האבן געפילט ווי עס איז א געוויין וואס איז מנקה און מטהר את הנפש עד שנעשו אוהבים גמורים זה לזה האט געזאגט רבי שייע אזוי רבי יואל שווארץ דער רבי יואל נאכן חתונה דער רבי יואל נאכן חתונה האט האט גערופן שייע

פאר א יחיד, נישט קיין מוסדות, פאר א יחיד איבער הונדערט טויזענט דאלער, אינמיטן דעם טיי אווענט איז געקומען א טעלעפאן צו שרייען ער זאל שנעל אהיים קומען ווייל מען דארף גיין ברעכן טעלער מיט א זון, א שידוך וואס האט זיך געהאט גערעדט יענער האט געזאגט שנעל יא, און די און ס'האט זיך אנגעהויבן ביז אפאר חדשים האט א שידוך געטון מיט די אנדערע צוויי קינדער, די אנדערע צוויי קינדער האט ער נישט געדארפט געבן קיין פיאסטער די צווייטע צד האט געגעבן, זיי האבן ממש געווען דורות ישרים מבורכים. די דערציילט פארן עולם וואס דאס איז טייטש ער זאגט א א ליב מוסר השכל פון דא איז אפאר זאכן א' א מוראדיגע זאך האט זיך געבעטן איין זאך רבונו של עולם איך וויל וויסן וואס איך דארף פאררעכטן האט אונטער געגאסן דארטן טרערן און פראנק און ער איז אנגעגאנגען קיין מאנרא האט זיך דעם קלאך דער בעל שם טוב אוועקגענומען גיב א קוק דאס איז דאס אין דעם רגע וואס האט אים איבער געבעטן האט זיך גלייך אנגעהויבן צו דרייען די גלגל אין דעם זעלבן דארטן וואס יענער האט אים געברענגט די פינף און צוואנציג אבער שפעטער ווען נאסע יו ט האבען גמיר און ווען האט עס גוט געפילט זינט זיי האבן זיך צעוויינט און איבער געבעטען צו מארגענס האט מען געמאכט דארטען א דינער הונדערט טויזענט דאלער און מען האט אים צוריק גערופען אויף שידוכים בזה אחר זה ווי טאקע איז גלייך וואס האט זיך איבער געבעטען וואס האט זיך דא איבער געבעטען אביסעל ווען מען לערנט אזא מען האט דאך נישט קיין השגות אין רמב"ן און מען האט נישט קיין השגות אין אברהם אבינו אבער פארשטיין רמב"ן זאגט דא חטאה אמנו בעינוי הזה איז דאך א לשון פון ראשונים כמלאכים א אידישע בלוט דאס איז הגר געווען יעצט שטעל דיר פאר אידישע בלוט.

האט ער געזאגט, אל נא! אברהם אבינו האט געזאגט צו לוט, אל נא, זיי מיר נישט קיין חבר, תהי מריבה ביני וביניך, פון א שלעכטן חבר דארף מען אנטלויפן. אה? דער רבי שמעון סופר זאגט אין שיר מעון די זעלבע זאך, ער זאגט אל נא, ער זאגט נאר ער לייגט צו א ווארט, אויף אל נא איז דא א פשטא, ידוע א פשטא האקט אפ, א פשטא איז א טראפ, ביי פשטא מונח זרקא, פשטא האקט אפ. אל נא! תהי מריבה. ווייל איינער זאל זיך נישט לערנען פון צווייטן, ווי דער הייליגער חתם סופר זאגט, דער הייליגער חתם סופר זאגט שטן וויפיל גימטריא? ש נ ט דרײַ הונדערט נײַן און פֿופֿציק. שלום וויפיל גימטריא? דרײַ הונדערט זעקס און זיבעציק. וויפיל איז דא פון שטן ביז שלום? פון דרײַ הונדערט נײַן און פֿופֿציק ביז דרײַ הונדערט זעקס און זיבעציק איז דא זיבעצן, גימטריא טוב. זאגט דער זאגט דער הייליגער חתם סופר שלום נאר מיט א טוב מיט א גוטע חבר ווייל טאמער ס'איז אן קיין טוב נישט מיט קיין גוטע חבר איז דאס שטן דער שלום דאס איז שטן טייטשט דער חתם סופר ופרוס עלינו סוכת שלומך אבער והסר שטן מלפנינו ומאחרינו איר פארשטייט אז א שיינעם שלום ווען דאס איז מיט טוב נאר חלילה וחס אז עס גייט אראפ די טוב איז שטן, נאר פארקערט, אברהם אבינו האט געוואלט, זאגט ער, האט דער אברהם אבינו געזאגט, אל נא תהי מריבה, כי אנשים אחים אנחנו, אונז זאל מען בלייבן ברידערס, אוי אברהם אבינו איז אים נאכגעלאפן, ער האט געוואלט לויפן ראטעווען מיט אלס ווינק, אבער דא ברענגט מען נישט, ס'זאל זיך נישט לערנען איינער פון צווייטן, איך זאל זיי נישט נאכמאכן חלילה וחלילה, דער חזקוני זאגט א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט עס אין פרשת דברים, אז ביי די ברכות פון יוסף הצדיק האט געקריגן די גרעסטע ברכות, ממגד שמים מטל, ממגד, ממגד, די גרעסטע ברכות, יא? דאס איז פרשת ברכה, די גרעסטע ברכות. אין פרשת בראשית שטייט ולאדם אמר, דער אייבערשטער האט געזאגט צו אדם הראשון, כי שמעת לקול אשתך, וועגן דעם האט ער געשאלטן, ארורה האדמה בעבורך. זאגט דער חזקוני, דו פארשטייסט דעם ענין אזוי? אדם הראשון האט געהערט א שלעכטן חבר, און דאס איז געשען ארורה האדמה. יוסף הצדיק ולא שמע האט איר נישט געוואלט אויסהערן ער איז אנטלאפן פון א שלעכטן חבר דערפאר די גרעסטע ברכות. אז מען הערט א שלעכטן חבר, די אייבערשטע אפטמאל קען מען אנקומען צו די גרעסטע קללות. און אזוי זאגט ער, גבי אדם ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ, איז ארורה האדמה בעבורך. זאגט דער חזקוני, אבל יוסף שלא שמע, איך זע ולא שמע אליה, ער האט נישט געוואלט הערן א שלעכטע חבר, לפיכך מבורכת השם ארצו. דאס טייטש א מענטש זאל אנטלויפן פון א שלעכטע חבר, און דערנענטערן זיך נאר מיט גוטע חברים?

אָבער טאָמער יענער איז חית רייש בייז, ער איז אַ חרב, דעמאָלט איז בייז רייש חית, דאָס איז ברח, דאָס איז שנעל אַנטלויפֿן. אָנהייבן מיט אַ אינטערעסאַנטע מעשה, דאָ, כ'האָב זי געהערט דאָ, ס'איז אַוועק יענע וואָך, רב איצחק לאַנדאָ, וואָס האָט געהאַט די זכיה זיין משמש בקודש לפּני ולפּנים ביים הייליגן בעלזער רבֿ זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. און ער דערציילט אַ אינטערעסאַנטע מעשה, דאָ, רב איצחק לאַנדאָ האָט עס קיינמאָל נישט דערציילט. מ'איז ארויפגעגאנגען דארטן ניחום אבלים צו משפחת סאוויצקי דא אין בני ברק, און זיי האבן דערציילט די מעשה. שפעטער האט מען געזען, האבן זיי געזען דארטן אז רבי יצחק לאנדא'ס רעבעצן האט געוויסט א גרויסע חלק פון די מעשה. זי האט געזאגט אזוי אז ס'איז געווען מיט דרייסיג יאר צוריק, איז דער רעבעצין איז אוועק די סאוויצקי, זי האט געוואוינט דא אין בני ברק, זי האט נישט געהאט קיין קינדער, זי איז אוועק ליל שישי חודש טבת,

אז די סאוויטשקע קומט צו חלום און זי זאגט אים דארף די הבטחות מקיים זיין ער וויל די הכרת הטוב האט ער זיך געגעבן א הייב אויף און ער גייט ארויס אינדרויסן ער זעט א צעטל א גרויסע צעטל ס'דא א לוויה פון סאוויטשקי דאס האט זיין רעבעצן אויך געזאגט אז זי געדענקט אז ער איז געווען מורא'דיג צורידערט פון דעם חלום פון דעם חלום איז ער געווען געפערליך צורידערט ס'איז געווען פערציג יאר שפעטער ווייסט ער האט שוין אויסגעשפעט חתונה צו מאכן קינדער צו אייניקלעך ווייסט און ער האט זיך געגעבן א כאפ